פרק ט' איז כולל צוויי וויכטיגע מעשה'ס, די ערשטע איז די ברכה, אדער די ברכות, וואס די אייבערשטער האט געגעבן פאר נח און פאר זיינע קינדער, און די ברית, ברכה און ברית, וואס די אייבערשטער האט געגעבן פאר נח און זיינע קינדער נאך די מבול, און די צווייטע איז די ברכה, וואס נח, און קללה, וואס נח האט געגעבן פאר זיינע קינדער נאך די מבול. די ערשטע זאך צו פארשטיין די ביידע זאכן. איז אז דא געשעט א געוויסע חזרה אויף וואס איז געשען ביי בריאת העולם. מיר האבן געלערנט ביי בריאת העולם איז געווען, די אייבערשטער האט געמאכט די מענטש, האט אים געגעבן א ברכה, האט אים אויך געגעבן א ציווי, און געגעבן א ברכה. דא אויכעט, נאכדעם ס'איז געווען א מבול, ס'איז חרוב געווארן די וועלט, די אייבערשטער זאגט איך וויל שוין נישט מער קיין וועלט, נאכדעם האט ער כביכול חוזר בתשובה געווען און ער זאגט איך וויל יא א וועלט. איז ווייטער ויברך אלהים את נח ואת בניו, און וואס זאגט ער אים? די זעלבע זאך וואס ער האט געזאגט, פאר אדם הראשון פרו ורבו ומלאו את הארץ נאר מיט געוויסע טשעינדזשעס און די טשעינדזשעס לכאורה זענען געקומען צו מתקן זיין די פראבלעמען וואס האט זיך געמאכט פון די מבול איין טשעינדזש איז די אייבערשטער האט געגעבן א כח ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ און ער האט אים געגעבן צו עסן כל רמש אשר הוא חי כירק עשב נתתי לכם את כל אזוי ווי די רוב מפרשים לערנען אז פארדעם האט ער נישט געמעגט עסן נאר וועדזשעטעריען נאר ירק עשב און יעצט האט מען געגעבן א רשות צו עסן אויך חיות לכאורה מען קען טראכטן צו דאס איז א ירידה צו עס איז א עליה, אבער לפחות איז עס מ'האט געגעבן מער שליטה אויף די בהמות באופן מפורש ווי עס איז געווען פארדעם, און אפשר איז דאס א געוויסע תיקון אויף וואס עס איז געווען, אדער עס איז ווייל אנדערע מפרשים זאגן אנדערע פשטים, דאס דארף מען טראכטן. צווייטע וויכטיגע זאך וואס מען זעט דא איז א איסור רציחה, צוויי סארטן איסור רציחה, סיי די איסור רציחה פון חיות אויף מענטשן, אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש מיד כל חיה אדרשנו, די אייבערשטער האט געמאכט א איסור אז חיות זאלן נישט הרג'ן קיין מענטשן, קען מען נישט געוואוסט אז ס'דא אזא איסור, ס'דא אזא איסור, א איסור צו א חי' צו הרג'ענען א מענטש, און אויך איז דא א איסור אז א מענטש זאל הרג'ענען א צווייטע מענטש, דאס הייסט הגם מ'האט מתיר געווען פאר מענטשן זיך הרג'ענען חיות, אבער נישט צוריקצווועגס גייט עס נישט, דאס הייסט דאס איז מער קלאר געמאכט די סדר העולם, און לכאורה מיין איך אז דאס איז א תיקון אויף די חטא, די ערשטע זאך נאכדעם וואס די אייבערשטער האט אפשר ארויסגעווארפן אדם הראשון פון גן עדן אבער ס'האט זיך אנגעהויבן די וועלט, איז די ערשטע צרה איז געווען, און אפשר דאס איז די אנהייב פון אלע צרות פון די מבול אז קין האט געהארגעט הבל. דאס הייסט ער האט נישט פארשטאנען דאס אז שופך דם האדם באדם דמו ישפך, די צווייטע מאל מ'האט צוריק מייסד געווען די וועלט מהדורא שניה האט מען גלייך געזאגט כי בצלם אלהים עשה את האדם זאלסט נישט הרג'נען קיין צווייטע מענטש, און דא זעט מען אויכעט וואס איז די עיקר לימוד די הלכה למעשה וואס מען זעט פון בצלם אלהים עשה את האדם, אז וועגן דעם טאר מען נישט הרג'נען קיין מענטשן. יעצט א ברכה האט אדם הראשון אויך באקומען, איין זאך וואס ער האט נישט באקומען איז געווען א ברית, דא איז די ערשטע ברית וואס די אייבערשטער מאכט מיט א מענטש אויף די וועלט, א ברית לכאורה טייטש א צוויי זייטיגע זאך, איך האב מיין אבליגעישן דו האסט דיין אבליגעישן, הגם די ברית שטייט נישט וואס די מענטשן דארפן טון, אפשר איז עס נאר די קרבנות וואס ער האט געברענגט, אבער דא שטייט די אייבערשטער מאכט א ברית מיט די מענטשן און מיט די בהמות און די חיות, די גאנצע מעשה פון די מבול, איינע פון די זאכן וואס מען דארף האלטן אין קאפ געדענקן, אז די מענטשן און די חיות זענען איין. איין לעוועל לגבי גאט איז נישט קיין חילוק אדם ובהמה תושיע השם א מענטש און א בהמה שטייען אייניג פאר גאט און דער אייבערשטער געבט פאר זיי ביידע לעבן און פארקערט און ער מאכט א ברית את בריתי אתכם כל חית הארץ לייק מען גייט מער נישט מאכן קיין מבול לשחת הארץ און אזוי ווי די דין פון יעדע ברית ער מאכט א אות הברית.

אויך האט איז געווען א גוטע קינד און נישט אזא גוטע קינד, קין איז געווען דער רשע, הבל איז געווען דער צדיק, שית איז געווען שפעטער תחת הבל, און אזוי ווייטער. איז דא אויך איז דא דריי קינדער, אדם הראשון האט געהאט דריי קינדער, קין, שית, הבל, נח האט געהאט דריי קינדער, שם, שם, חם און יפת, ווי ס'שטייט ומאלה נפצה כל הארץ, און ס'איז געווען א מעשה, נח האט עפעס ויתגל בתוך אהלה, נישט קלאר וואס איז געשען, און על כל פנים די סיום פון די מעשה איז געווען אז כנען האט באקומען נישט א ברכה נאר א קללה, ענליך צו קין וואס האט באקומען א געוויסע קללה, און שם האט באקומען א ברכה, נישט סתם א ברכה נאר ברוך י' ק' ו' ק' אלהי שם, דא זעט מען אז א ברכה איז טייטש א ברכה בשם, נישט געבענטשט ברוך שם נאר ברוך השם אלהי שם, דאס הייסט אוודאי ווען מען בענטשט איינער'ס גאט ווערט ער געבענטשט, אבער די וועג פון זאגן א ברכה איז אז מען זאגט ברוך השם נישט ברוך אתה א מענטש, אויף א מענטש געבט מען נישט קיין ברוך אתה, ברוך אתה איז השם. און יפת האט באקומען א קאנעקשאן מיט די ברכה וישכון באהלי שם און ביידע סיי אויף שם און סיי אויף יפת שטייט די זעלבע סיום ויהי כנען עבד למו איז דא איז געווארן א נייע חלוקה צווישן די וועלט און די נעקסטע פרק גייט מען לערנען די פרטים פון די חלוקה אז ס'דא שם און ס'דא חם און יפת און פון דעם הייבט זיך אן א גאנצע נייע וועלט מיט א גאנצע מלכיות און מענטשן און אזוי ווייטער.